ספר יחזקאל פרק י"ח, די היינטיגע פרק איז נאך א משל, אבער נישט באמת א משל אזוי ווי די פריערדיגע פרק וואס אונז רופן א משל, דאס הייסט א מעשה וואס איז מרמז אויף עפעס אנדערש, נאר די ווארט משל דא איז טייטש לכאורה א פתגם, אזא ווארט, ס'הייסט ס'איז אויך א משל אין א סענס ער נוצט זיך מיט א משל און א נמשל, אבער די ווארט וואס עס שטייט דא וועגן די משל מיינט נישט אז די עיקר איז מען לערנט זיך עפעס פון די משל, נאר דאס איז א ווארט, א שפריכווארט וואס די עולם פלעגט זאגן. און בעצם, עס איז נישט קיין משל וואס יחזקאל זאגט, נאר יחזקאל דינגט זיך מיט א משל וואס דער עולם פלעגט זאגן, און עס הייבט זיך אן, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יחזקאל, מה לכם, פארוואס זענטס אונז מושל דעם משל על אדמת ישראל, וואס איז פשט אז די אידן אין ארץ ישראל זאגן דעם משל? און ער גייט זאגן אז דער משל איז נישט ריכטיג, דעם משל זעט מען אויך אין ספר ירמי', עס גייט אויך קעגן דעם משל, דאס איז א משל וואס מען פלעגט זאגן, דער משל גייט אזוי, אבות יאכלו בוסר, ושני הבנים תקהינה, טאטעס עסן א אומפריע א אומפארצייטיגטע טרויב, א פרי וואס איז נישט גרייט, ס'מאכט כאילו דארף מאכן פילן שלעכט, פילן נישט גוט, אבער דערווייל נישט די טאטעס ליידן דערפון, נאר די קינדער'ס ציינער, זיי טוט'ס וויי. אזא משל, די נמשל פון די משל, די ווארט פון די משל איז געווען אז אסאך מאל קינדער ליידן בעוון אבותיהם, אז די טאטעס האט געזינדיגט און די קינדער ליידן, און די משל גיבט ארויס ווי עס איז אבסורד בעצם, יא, די טאטע. אזוי ווי כאילו אז מ'וועט זאגן א טאטע האט געגעסן א נישט געזונטע פרוכט און די קינד'ס בויך די קינד'ס ציינער טוען וויי וואס א שייכות האט עס? ס'איז דא א שאלה וואס וואס די טייטש פון די משל איז ווייל בפשטות מ'זעט אין די אין ירמי' און אין די אנדערע נביאים פון די תקופה אז די אידן האבן געהאלטן אז זיי ליידן נישט פאר זייערע אייגענע עבירות נאר פאר די פריערדיגע עבירות זיי זענען שוין גוט נאר די פריערדיגע עבירות זענען נאך די פריינד פארוואס ס'דא די אלע חורבנות פראבלעמען וואס זענען דא. און מילא כאילו זיי האבן נישט קענען נישט גארנישט טון דערוועגן, עס איז שוין דערנאך, די חטא מנ, חטא פון מנשה, חטא פון פריערדיגע ירבעם בן נבט, אנדערע פריערדיגע מענטשן וואס האבן געטון חטאים, און זיי זענען סטאק אזוי ווי עס שטייט אין איכה, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עונותיהם סבלנו. איז לויט דעם טעאריע איז נישט דא וואס צו טון, אדער רש"י זאגט פארקערט אז אפשר זיי טראכטן די אייבערשטער אלעמאל פאנישט נאר שפעטערדיגע דורות, מילא אונז קענען ביז דערווייל טון וואס אונז ווילן, ווייל ביז עס וועט קומען די עונש וועט זיין מארגן אונז וועלן שוין זיין טויט. און על כל פנים קעגן דעם משל קומט יחזקאל און ער גייט ער גיבט א אנדערע משל ער רופט עס נישט א משל אבער ער פארציילט א מעשה ער זאגט חי אני נאום השם די אייבערשטער שווערט אז ס'גייט מען גייט מער נישט זאגן דעם משל און אין אנדערע ווערטער איך גיי ענק ווייזן אז ס'ארבעט נישט באמת אזוי און ער פארציילט א מעשה ער פארציילט א מעשה פון א טאטע מיט א זון מיט א אייניקל ס'איז געווען א טאטע און א צדיק, נישט געטון קיין עבירות, זיך געפירט ריכטיג, ער לייגט א ליסט פון אלע מצוות, און אויף יעדע איינע פון די דריי דורות גייט ער אדורך גיין די אלע זאכן וואס דער צדיק טוט יא, דער רשע טוט נישט, דער רשע טוט יא, אדער פארקערט, א צדיק ער עסט נישט אל ההרים, טייטש ער גייט נישט אין די בערג, אדער וואס פלעגט זיין געטשקעס, גייט ער נישט, ער איז נישט מטמא אשת רעהו ער שלאפט נישט מיט קיין נידה, ער פארנארט נישט קיין מענטשן, ער געבט צוריק זיין חבול, זיין משכון, אז מען האט פארמשכונ'ט עפעס געבט ער עס צוריק, ער גזל'ט נישט, ער געט צו עסן פאר ארעמע לייט, פאר די וואס איז הונגעריג, ער מאכט נישט קיין נשך ותרבית, ער נעמט נישט קיין ריבית, מאכט נישט קיין עוולות, בקיצור ער טוט אלעס ריכטיג, דאס איז א צדיק, נאכדעם איז דא, האט ער געהאט א זון, האט אלעס פונקט פארקערט געטון, א שופך דם, האט יא מיט האנט געגאנגען מיט די הרים, און יא געגאנגען מיט אשת רעהו גע'גנב'עט, פארנארט די ארעמע לייט, גע'גנב'עט, נישט צוריק געגעבן די משכונות, בקיצור, געטון תועבות, אלע מיני שלעכטע זאכן, דאס איז דער זון, נאכדעם איז געווען א אייניקל, געזעהן זיין טאטע איז א רשע, יא, זיידע איז געווען א צדיק, טאטע איז א רשע, און ער גייט צוריק צו די דרכים פון די זיידע, ער גנב'עט נישט, ער טוט נישט די אלע שלעכטע זאכן וואס ער האט געטון. יעצט, וואס געשעהט מיט די אלע דריי מענטשן? זאגט די נביא, די ערשטע, ער לעבט, ער גייט צו, האט א גוטע לעבן, איז א צדיק, די צווייטע, שטארבט, ער איז א רשע, די דריטע, ווייטער איז א צדיק לעבט ער, נישט אזוי ווי ענק זאגן אז מען ליידט פאר די עבירות פון די טאטע, און נישט, אין אנדערע ווערטער ביידע באמת, די די משל פון יחזקאל איז אויך קעגן זכות אבות, יא, נישט דער זון דער רשע גייט ניצל ווערן ווייל זיין טאטע איז געווען א צדיק, און נישט דער אייניקל דער צדיק גייט האבן די פראבלעם ווייל זיין טאטע איז געווען א רשע, ניין יעדער איינער דארף דאגה'ן פאר זיין אייגענע אזוי ווי ער זאגט אין פסוק כ', הנפש החוטאת היא תמות, בן לא ישא בעוון האב, ואב לא ישא בעוון הבן, זאגט דער אייבערשטער, הנפשות כל נפשות לי, די אלע נפשות באלאנגען פאר מיך, וואס איך האב דאגות וואס דיין טאטע איז געווען, וואס דיין זון איז געווען, יעדער איינער וואס ער טוט, דאס איז וואס ער טוט, איז דאס איז איין איין כלל גדול, מ'זאל נישט מיינען אז ס'גייט דורך די דורות, נאר יעדער דור זאל באקומען די שכר די עונש לויט זיינע מעשים. יעצט קומט יחזקאל מיט נאך א חידוש. גאנצע נאך א לעוול פון חידוש וואס בעצם נישט נאר אז די אייבערשטער קערט נישט וואס דיין טאטע האט געטון אדער וואס דיין זון גייט טון, ער קערט אויך נישט וואס דו האסט געטון נעכטן. ס'איז כאילו די זעלבע די זעלבע בחינה, אזוי ווי די אייבערשטער מאכט נישט קיין חשבונות פון פריערדיגע דורות, מאכט ער אויך נישט קיין חשבונות פון פון פריערדיגע מינוטן אדער פריערדיגע טעג. דאס איז בעצם יחזקאל'ס טעיק אויף די מושג פון תשובה. ער זאגט, ס'איז דא א רשע, ער טוט תשובה, גייט ער לעבן, גייט ער נישט שטארבן, איי ער האט געזינדיגט, דער אייבערשטער האט פארגעסן פון די אלע זאכן, די זעלבע זאך איז דא א צדיק, אז ער טוט, פלעגט זיין א צדיק, טוט ער יעצט עבירות, זאל נישט מיינען, איך בין געווען נעכטן מיט א צדיק, עס וועט מיר מציל זיין, ניין, עס וועט נישט העלפן. דאס איז די, און ממילא קומט אויס א גרויסע נפקא מינה למעשה, יא, ענק אידן, ענק זאלטס נישט האבן קיין תירוץ אז ענקערע זיידעס האבן שוין געזינדיגט, ענק האבן נישט וואס צו טון, אדער פארקערט, ענקערע טאטעס זענען שוין געווען צדיקים, ענק דארף זיך נישט זארגן, אדער ענק אליינס זענען געווען צדיקים אדער רשעים, נישטא קיין וועג ארויס, ניין, עס איז אלעמאל דא א וועג ארויס, דער אייבערשטער איז מעניש פאר א מענטש נאר באשר הוא שם. און ער געדענקט נישט וואס איז געווען נעכטן. און אויף דעם קומט און ער האט ממש א וויכוח, אזוי ווי עס איז געווען פריער א משל אבות יאכלו בוסר, דא אויך, ער האט ממש א וויכוח, ער זאגט, ענק זאגן ואמרתם לא יתכן דרך השם, דאס איז עפעס א וועג, מען דארף דאך יא אויך געדענקען וואס איז געווען. זאגט אים צוויי מאל די וויכוח, און זאגט דער נביא, הערטס אויס, מיין וועג איז נישט יתכן, ענקער וועג איז נישט יתכן, אנדערע ווערטער, דו האסט טענות אויף די דרכי השם, אז ער אז ער רעכנט זיך וואס ער טוט יעצט, טו נישט צו טו צו די זאך, עס וועט זיך רעכענען וואס דו טוסט צו די זאך, וואס האסטו אזא פראבלעם, דיינע דרכים זענען נישט יתכן. אויף ביידע זאכן, סיי אז א צדיק ווערט ערגער, פרעגט מען, וואס הייסט ער איז געווען א צדיק, נו, פארוואס האסטו א קשיא אויף דער אייבערשטער, וואס איז מיט די אייבערשטער'ס מעשים, די אייבערשטער'ס דרכים, ער איז מיין נישט דער צדיק, ס'איז געווען נעכטן א צדיק, נו, וואס איז מיט דיינע מעשים אז דו ביסט היינט א רשע, זעלבע זאך א רשע, א רשע טוט תשובה, זאגט מען וואס הייסט ער איז געווען א רשע, וואס הייסט ענקערע דרכים זענען נישט יתכן, וואס איז ער געווען א רשע נעכטן, איך, און ער זאגט. נו ווי מסביר איך דאס איז די סוף פון די פרשה מען איז מט מען ברענגט דאס פאר נעילה יא ס'איז די ידוע'דיגע פסוק אייבערשטער זאגט וואס הייסט איך זוך עפעס צו הרג'נען מענטשן איך זוך דאך סך הכל אז מענטשן זאל זיין זיין גוט ממילא דאס איז די תירוץ כללי אויף די קשיא נעכטן איז געווען א רשע זייער גוט אבער האט געקומט זיך אים א עונש היינט איז ער א צדיק די גאנצע פוינט פון די עונש איז געווען ער זאל ווערן א צדיק איז ממילא הלכה למעשה די יוצא לנו פון די גאנצע שטיקל תורה איז אזוי שטייט אין פסוק ל"א השליכו מעליכם את כל פשעיכם, און לאזט ענק אפ ענקערע עבירות, מ'וועט נישט געדענקען וואס איז געווען נעכטן, איך וויל ענק מאכן א נייע לב חדש ורוח חדשה, למה תמותו, פארוואס זאלן ענק שטארבן ענק קענסט תשובה טון.